דאנערשטאג טהרה. ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די היי פונעם מילוי פונעם לעצטן היי פונעם שם ב"ן קונה צו זיין א הארה פונעם רוח יתירה פונעם קומענדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה, מען רעדט דא פון א מצורע וואס ער האט זיך גערייניגט אבער ער האט נישט גענוג געלט צו ברענגען דריי שעפסן, ברענגט ער איין שעפס ושתי תורים מיט צוויי טערקל טויבן או שני בני יונה אדער צוויי יונגע טויבן, אשר תשיג ידו וואס דאס טוט זיין האנט יא דערגרייכן. והיה אחד חטאת והאחד עולה, איינע פון די טויבן איז א חטאת און די צווייטע איז א עולה. זאגט דער תרגום ותרתין שפנינין או תרין בני יונה די תדביק ידיה ויהי חד חטאתא וחד עלתא. זאגט דער פסוק והביא אותם ער זאל זיי ברענגען ביום השמיני לטהרתו, דעם אכטן טאג פון זיין רייניגונג, אכט טעג נאכדעם וואס מען האט אים געמאכט די פייגעלעך און מען האט אים געשפריצט מיט די עץ ארז און די אזוב מיט די שני תולעת, זאל ער דאס דאן ברענגען אל הכהן צום כהן, אל פתח אוהל מועד, צום טיר פונעם אוהל מועד לפני השם.

זאגט דער פסוק ומן השמן פון די אויל יצוק הכהן זאל דער כהן אריינגיסן על כף הכהן השמאלית, האבן מיר שוין געשמועסט אז לכתחילה דארף מען דאס אריינגיסן אין די לינקע הענט פון א צווייטע כהן און בדיעבד איז גוט אז מען האט עס אריינגעגאסן אין די זעלבע אין די הענט פונעם זעלבן כהן. זאגט די תרגום ומן משחא יריק כהנא על ידא דכהנא דשמאלא. שטייט אין מלכים ב' קאפיטל ח', והמלך מדבר אל גיחזי נער איש האלקים לאמור, דער מלך האט גערעדט צו גיחזי וואס ער איז געוועזן דער באדינער פון אלישע דער נביא, האט ער אים געזאגט, ספרה נא לי, דערצייל מיר יעצט את כל הגדולות אשר עשה אלישע, ער האט נישט מיטגעהאלטן די אלע ניסים וגבורות וואס מען האט געזען ביי אלישע, האט ער געבעטן אז דער באדינער זאל אים דאס אלעס פארציילן. זאגט די תרגום ומלכא ממלל עם גיחזי תלמידא דנביא דהשם למימר אשתעי כען לי ית כל רברבתא די עבד אלישע זאגט די פסוק ויהי הוא מספר למלך את אשר החיה את המת ס'איז געווען פונקט ווען ער האט געהאלטן אינמיטן פארציילן פאר די קעניג אז אלישע האט אויפגעלעבט א טויטן קינד והנה האשה די זעלבע פרוי די שונמית אשר החיה את בנה וואס ער האט אויפגעלעבט איר זון, צועקת אל המלך דעמאלטס איז זי אריינגעקומען און געשריגן צום קעניג על ביתה ועל שדה אויף איר הויז און אויף איר פעלד וואס מען האט זיך באזעצט דארטן ווען זי איז אוועקגעגאנגען אויף זיבן יאר וואוינען אין פלשתים. ויאמר גיחזי האט זיך גיחזי אנגערופן געב א קוק א וואונדערליכע זאך אדוני המלך מיין האר דער קעניג זאת האשה דאס איז די פרוי וזה בנה און דאס איז איר זון אשר החיה אלישע וואס אלישע האט אויפגעלעבט וואס איך האלט אינמיטן דערציילן.

ויתן לה המלך סריס אחד, האט דער קעניג איר איבערגעגעבן איינער באדינער, לאמור צו זאגן, השיב, קער צוריק את כל אשר לה, אלעס וואס באלאנגט איר, אלע פעלדער, אלע הייזער, ואת כל תבואת השדה, אויך די אלע תבואה וואס מענטשן האבן אראפגענומען אן איר רשות ווען זי איז נישט דא געווען, דאס דארף מען איר באצאלן, מיום עזבה את הארץ, פון דעם טאג וואס זי האט פארלאזט דאס לאנד, ועד עתה, און ביז יעצט, די אלע זיבן יאר וואס מענטשן האבן געגעסן אן איר רשות, דאס דארף מען איר צוריקבאצאלן.

דעם חזאל, אז ער זאל ווערן דער קעניג פון ארם, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געהאט געזאגט פאר אליהו אז אזוי גייט טאקע פאסירן. נאך א פשט ברענגט מען פון חזל, שטייט אויך אין רש"י דא, אז ער איז געגאנגען צוריק ברענגען גיחזי און אים מחזיר זיין בתשובה. גיחזי איז אהינגעגאנגען, זאגט דער רדק, איין טעם, ווייל ער איז געגאנגען בעטן געלט פון נעמן. אונז האמיר דאך געלערנט אין די הפטורה פאריגע וואך אז גיחזי איז קרעציג געווארן דורך דעם וואס ער האט גענומען א מתנה פון נעמן אן רשות פון אלישע, איז די קרעץ פון נעמן אריבערגעגאנגען אויף גיחזי, זאגט די רדק, קען זיין ער איז געגאנגען דארטן צו דעם נעמן און אים זאגן דו מוזט מיר עפעס מיטיב זיין ווייל איך האב איבערגענומען דיין קרעץ, און לויט די חזל איז ער אהינגעגאנגען ווייל ער האט פורק עול געווען, ער האט געלייקנט אינעם אייבערשטן, ער האט אויפגעגעבן דעם אידישן גלויבן, און אלישע איז געגאנגען אים צוריקקערן. אבער, גיחזי האט זיך נישט געלאזט. גיחזי האט געזאגט, איך האב פון דיר אליין געלערנט, אז א חוטא ומחטיא איז אין מספיקין בידו לעשות תשובה. און פארוואס איז ער געווען א חוטא ומחטיא? זאגן חזל אז די עגלים די קעלבער וואס ירבעם בן נבט האט אויפגעשטעלט אז די אידן זאלן דינען צו דעם האט ער מיטן מאגנאטישן כח געמאכט אז דאס זאל זיך אראפשטעלן צווישן די הימל און די ערד אדער האט ער אויפגעקריצט א שם אויף דעם צונג פון דעם קאלב און ס'האט געזאגט אנכי ולא יהיה לך האט ער געשפירט אז ער האט נישט ס'איז צוגעשלאסן פאר אים די טויער פון תשובה זאגט דער פסוק ובן הדד מלך ארם, דער קעניג פון ארם בן הדד חולה איז דעמאלטס געוועזן קראנק, ויגד לו עס איז געזאגט געווארן צו דעם קעניג לאמור בא איש האלקים עד הנה, אז דער נביא אלישע ער קומט יעצט, ער איז דא געקומען ביז אהער. זאגט דער תרגום ואתא אלישע דמשק ובר הדד מלכא דארם מרע ואתחוא ליה למימר אתא נביא דהשם עד הלכא. זאגט די פסוק ויאמר המלך אל חזאל, האט דער קעניג געזאגט צו חזאל קח בידך מנחה נעם אין דיין האנט א מתנה ולך און גיי לקראת איש האלקים אקעגן דעם געטליכן מאן דעם נביא ודרשת את ה' מאותו דו זאלסט פארשן דעם אייבערשטן פון אים דו זאלסט אים הייסן ער זי זאל אנפרעגן אין הימל לאמור צו זאגן האחיה מחלי זה צו איך דער קעניג פון ארם גיי איך נאך אויפשטיין פון דעם קרענק.

און כלים וואס זענען איבערגעדעקט מיט זילבער, וואס דאס איז זייער זייער שיין, אזוי איז אויך דבר, א ווארט, דבור על אופניו וואס איז גערעדט געווארן אויף זיין שטעלע, א ווארט וואס מען זאגט אין פלאץ, ווייל פארדעם אין די פסוקים זענען געשטאנען איבער די נישט גוטסקייט פון רעדן אומנויטיגע רייד, פון פארציילן סודות פון אנדערע מענטשן, בפרט ווען מען קריגט זיך מיט איינעם, אז מענטשן וועלן אים בארעדן אז ער איז א בעל לשון הרע, און אז ער וועט וועלן צוריקדרייען דאס ווארט וועט ער נישט קענען, איינמאל מען זאגט ארויס א ווארט פון מויל קען מען עס נישט צוריקדרייען, זאגט ער יעצט אז אויב מען רעדט א ווארט וואס איז יא אויפן פלאץ, און ס'איז געהעריג א נארמאלע ווארט, נישט אז מען פארציילט יענעם סודות, איז דאס זייער שיין, אזוי ווי גאלדענע צורות אויף א צודעק פון זילבער. זאגט דער תרגום, חזורי דדהבא בנגודי דסאמא מילתא דמליל פסיאית, זאגט דער פסוק, נזם זהב, אזוי ווי א גאלדענע נאז-באנד אדער א גאלדענע אויערינגל, וחלי כתם, מיט א הערליכע צירונג וואס איז געמאכט פון א טייערע סארט גאלד, וואס די צוויי טוען זיך ערגענצן איינס דעם צווייטן, איינס דארף צוקומען צום צווייטן, און מיט ביידע אינאיינעם איז דאס הערליך שיין, אזוי איז אויכעט מוכיח חכם על אוזן שומעת, ווען דער מענטש טוט מוסר זאגן פאר א קלוגן מענטש אדער א קלוגער מענטש טוט מוסר זאגן על אוזן שומעת אויף א אויער וואס הערט. ווען דער מוכיח זאל נישט זיין קיין חכם האבן די ווערטער נישט קיין חן, און ווען דער חכם זאל מוכיח זיין אבער ער זאל רעדן צו א לץ וואס ער האט צוגעשטאפטע אויערן איז עס אויכעט נישט אינטערעסאנט. אבער ווען ס'איז ביידע אין איינעם, סיי דער וואס זאגט די תוכחה דער איז א חכם און סיי דער וואס הערט זיך צו האט אפענע אויערן און איז גרייט צו הערן, דאן איז דאס צוגעפאסט זייער גוט איינער פארן צווייטן, דער וואס האט געזאגט די דברי מוסר וועט אויפטון, און דער וואס באקומט די דברי מוסר וועט זיך פארבעסערן, איז דאס אזוי ווי א נזם זהב מיט א חלי כתם וואס זיי ערפילן זיך איינס דעם צווייטן און אין איינעם, איז עס א הערליכע שטיק צירונג. זאגט די תרגום, קדשי דדהבא ומאני דזמרגדא, מכסנותא דחכימא על אודנא דשמעא. זאגט די פסוק, כצינת שלג ביום קציר, אזוי ווי די קעלט פון א שניי אין די טאג וואס מען שניידט אפ די תבואה, וואס די טאג וואס מען שניידט די תבואה איז הייס אינדרויסן און מען שטייט אונטער די ברענעדיגע זון, און יעדער מענטש ווינטשט זיך אז ס'זאל, ווינטשט זיך אז ס'זאל קומען א קילע ווינטל אזוי ווי אין די ווינטער, א שניי אליין איז נישט גוט דעמאלטס, ס'שאדט פאר די תבואה, אבער א קילע ווינטל ווינטשט זיך יעדער איינער און ס'איז ממש מחיה נפשות. אזוי איז ציר נאמן לשולחיו א באגלייבטער טראסטבארער שליח פאר זיין משלח, ונפש אדוניו ישיב, ער טוט ממש צוריקקערן דעם זעהל פון זיין האר וואס האט אים געשיקט, ווען א מענטש שיקט א געטרייען שליח איז ער ממש רואיג און מיושב,

זאגט דער פסוק, נשיאים וואלקענעס ורוח און א ווינט, וגשם אין אבער ס'קומט נישט קיין רעגן, אויב ס'איז דא וואלקענעס און ווינטן וואס דאס איז א סימן אז ס'גייט קומען א רעגן אבער ס'קומט נישט קיין רעגן, ווערן מענטשן זייער אנטוישט, און אזוי שלעכט איז אויכעט איש מתהלל במתת שקר, א מענטש וואס ער בארימט זיך אז ער גייט געבן געלט אבער ס'שטעלט זיך ארויס אז ס'איז געווען א פאלשע צוזאג, ער האט נישט געגעבן פאר די ארעמעלייט גארנישט, איז ער פונקט אזוי שלעכט ווי די וואלקענעס וואס קומען און זאגן אן אז ס'גייט קומען א רעגן, אבער למעשה ווערט עס צובלאזן און ס'קומט גארנישט. די גמרא אין מסכת תענית זאגט אז ס'איז פארבינדן איינס מיטן צווייטן, טאמער דו זעסט אז די רעגן ווערט צוריקגעהאלטן, זאלסטו וויסן אז דאס קומט אלס א שטראף אויף דעם וואס ס'איז דא אזעלכע מענטשן וואס זיי זאגן צו צדקה ברבים אבער זיי טוען דאס נישט איינהאלטן. זאגט דער תרגום, ליומא דענני ורוחא דמיטרא לית, מדמי גברא דמשתבהר במוהבתא דשקרא. זאגט דער פסוק בארך אפים, מיט א אויסציאונג פונעם צארן, יפותה יפותה קצין, וועט דער שר ווערן איבערגערעדט, אויב א שר האט זיך אויפגערעגט אויף איינעם, קען מען אים איבערבעטן אויב ער ציט אויס דעם צארן, אויב ער טוט נישט גלייך אויספירן דעם שטראף, איז נאך דא א מעגליכקייט צו רעדן מיט אים און אים איבערבעטן, ווי רש"י זאגט אז דאס גייט ארויף אויף דעם אייבערשטן, אז אויב דער אייבערשטער באשטראפט נישט גלייך די זינדיגע, געבט ער זיי נאך א מעגליכקייט אז זיי זאלן קענען אויספועלן אז מען זאל זיי מוחל זיין, ולשון רכה א ווייעכע צונג א ווייעכע שפראך, אז מען בעט דעם אייבערשטן בתפילות ותחנונים אז ער זאל מוחל זיין, תשבר גרם, וועט צובראכן ווערן די ביין וואס דאס איז די הארטע גזירה וואס דער אייבערשטער האט גוזר געווען אויף א מענטש. אנדערע לערנען דאס בפשטות אז ס'גייט ארויף אויף א האר א מושל וואס ער רעגט זיך אויף אויף איינעם, אויב מען וויל אפטון די גזירה איז די ערשטע זאך זאל מען פרובירן צו בעטן אז מען זאל אפשטופן דעם פורעניות, מען קען בעטן פון דעם שר פון דעם מושל לייג עס אפ אויף אביסל שפעטער, בארך אפים אז מען בעט ער זאל עס אביסל אויסציען זיין צארן, יפותה קצין, וועט זיך דער האר לאזן איבעררעדן, און אז ס'וועט אדורכגיין די צייט איז מיט די צייט וועט זיך זיין כעס אביסל שטילן ס'וועט זיך בארואיגן, וועט ער נישט געבן אזא שטארקן עונש. נאכדעם איז דא א וועג וויאזוי מען קען אינגאנצן אוועק נעמען דעם עונש, ער זאל אינגאנצן מוחל זיין פאר יענעם, מיט א לשון רכה, אז מען קומט מיט א ווייעכע שפראך און מען בעט אים איבער, איז תשבר גרם דעמאלטס וועט צובראכן ווערן די גאנצע הארטע גזירה.

זאגט די משנה און מען הייבט אן מסכת חולין פרק א', הכל שוחטין, יעדער איינער מעג שעכטן לכתחילה, ושחיטתן כשרה, און זייער שחיטה איז כשר, דאס איז משמע א לשון בדיעבד, שטעלט זיך שוין די גמרא, מען הייבט אן מיט א לשון לכתחילה און מען ענדיגט מיט א לשון אז עס איז נאר בדיעבד כשר, אויף דעם זאגט די גמרא אז הכל שוחטין מיינט יעדער יעדער מומחה וואס ער קען גוט הלכות שחיטה, מעג לכתחילה גיין שעכטן, אפילו ער איז נאכנישט מוחזק, ער האט נאכנישט געשאכטן דריי מאל פאר אונז, און מ'האט געזען אז ער דערשרעקט זיך נישט פון קיין בלוט, ער דערשרעקט זיך נישט פון שעכטן בהמות, ממילא האב איך נישט מורא ער וועט צוקומען צו שהיות, אבער אפילו אזא איינער וואס ער איז נאכנישט מוחזק, קען אויכעט שעכטן לכתחילה. פארוואס? ווייל ער איז א מומחה. דאס הייסט אז מ'ווייסט אז ער האט געלערנט די הלכות שחיטה. אבער אויב אונז ווייסט מיר נישט אז זיי האט האבן געלערנט הלכות שחיטה, דעמאלס טאר ער לכתחילה נישט שעכטן, נאר בדיעבד שחיטתן כשרה נאכדעם וואס ער האט געענדיגט שעכטן, פארהערט מען אים, און מען קוקט צו ער ווייסט טאקע וויאזוי מען דארף שעכטן. אז עס שטעלט זיך ארויס אז ער האט גוט געקענט די הלכות שחיטה, דעמאלס איז די שחיטה געווען כשר. זאגט די משנה חוץ מחירש, א טויב שטומער מענטש, טאר נישט שעכטן, און אפילו בדיעבד, אפילו ער קען די הלכות שחיטה, טאר מען נישט עסן וואס ער האט געשאכטן, ער האט דאך נישט קיין דעת, און די זעלבע זאך א שוטה וקטן, ווייל איך האב מורא שמא יקלקלו בשחיטתן, זיי וועלן מקלקל זיין ביי זייער שעכטן, זיי האבן א חזקה אז שטענדיג זענען זיי מקלקל, ווייל זיי האבן דאך נישט קיין שכל אכט צו געבן ס'זאל זיין פונקטליך געשאכטן לויט די הלכה. זאגט די משנה וכולן ששחטו, און די אלע וואס זיי האבן גע'שחט'ן בדיעבד, ואחרים רואין אותן און אנדערע האבן דאס צוגעזען, און זיי האבן באטראכט די שחיטה מתחילה ועד סוף און זיי האבן געזען אז ס'איז א כשר'ע שחיטה, און שחיטתן כשרה, איז די שחיטה כשר בדיעבד. זאגט די ברטנורא די וכולן גייט ארויף נישט נאר אויף א חרש שוטה וקטן וואס זיי קענען גוט די הלכות שחיטה, נאר אפילו אויף א מענטש וואס איך ווייס נישט צו ער קען הלכות שחיטה אדער נישט, וואס פריער איז געשטאנען די הלכה אז בדיעבד נאכן שעכטן זאל מען אים פארהערן און זען צו ער האט געקענט, זאגט יעצט די משנה אז אויב ער איז מער נישט דא מען קען אים נישט פארהערן, אבער בשעת ער האט געשאכטן האבן אנדערע מענטשן דאס צוגעזען און זיי האבן געזען אז עס איז געווען געשאכטן כהלכה, איז די שחיטה אויכעט כשר. און ער פירט אויס די ברטנורא אז די הלכה בלייבט נישט ווי די משנה, נאר אפילו אנדערע מענטשן זעען דאס נישט וויאזוי ער שעכט, און אויכעט דער מענטש אליין איז שוין נישט דא און מען קען אים נישט פארהערן, איז עס אויכעט בדיעבד כשר ווייל רוב מענטשן וואס דרייען זיך ביי די שחיטה זענען מומחים און ער מעג אפילו לכתחילה שעכטן אפילו אנדערע מענטשן זעען נישט וויאזוי ער שעכט. זאגט די משנה שחיטת נוכרי אויב א גוי שעכט איז עס נבילה ס'הייסט ווי די בהמה איז געשטארבן און מטמא במשא אזוי ווי א געווענליכע נבילה אז אפילו מען רירט נישט צו די נבילה אליין מען טראגט עס נאר מיט א צווייטע זאך איז עס אויכעט מטמא. שמועסט די ברטנורא אויס, אפילו דער גוי האט גע'שחט'ן מיט אלע דינים, און א ישראל איז געשטאנען און צוגעקוקט, ער איז געווען עומד על גביו, איז דאס אויכעט נבילה. און מען רעדט דא פון א גוי וואס ער איז נישט ממש א מין אז ער דינט לשם עבודה זרה, ווייל אויב ער דינט לשם עבודה זרה איז די שחיטה נישט נאר נבילה נאר עס איז אסור בהנאה, ווייל געווענליך א מחשבה פון אזא מין גוי איז לעבודה זרה, מען רעדט דא פון אזא מין גוי וואס ער פירט זיך אזוי ווי ער האט געזען ביי זיין טאטן אבער ער האט נישט אינזין דירעקט צו דינען עבודה זרה. זאגט די משנה, השוחט בלילה, טאמער איינער האט גע'שחט'ן ביינאכט און מען רעדט אז ס'איז געוועזן טאקע טונקל, וכן הסומא ששחט אדער א בלינדער מענטש וואס ער האט גע'שחט'ן, שחיטתו כשרה, איז בדיעבד איז עס כשר, אבער לכתחילה טאר מען נישט גיין שעכטן אין די טונקל אדער א בלינדער מענטש זאל שעכטן. אויב אבער דער מענטש האט געהאט דארטן א פאקל ווען ער האט גע'שחט'ן, איז אפילו עס איז געוועזן ביינאכט, מעג ער לכתחילה גיין שעכטן און פארדעם האט די משנה צוזאמגעשטעלט השוחט בלילה נעבן הסומא ששחט צו זאגן אז דער ביינאכט רעדט מען נאר ווען עס איז טאקע טונקל. זאגט די משנה השוחט בשבת וביום הכיפורים, אויב א מענטש האט גע'שחט'ן אום שבת אדער יום כיפור, אף על פי שמתחייב בנפשו אפילו ווען ער טוט דאס במזיד וואלט ער געווען מחיוב סקילה אדער כרת, שבת סקילה און יום כיפור כרת, שחיטתו כשרה, וויבאלד ער איז דא געוועזן א שוגג, איז די שחיטה א כשר'ע שחיטה, איז אין דעם טאג טאר מען עס טאקע נישט עסן, און פאר דעם כאפט דאך די משנה אן שבת נעבן יום כיפור אז פונקט ווי יום כיפור טאר מען נישט עסן, מען דארף דאך פאסטן די זעלבע זאך שבת, אין יענעם טאג אליין טאר מען עס נישט עסן, אבער מוצאי שבת וויבאלד מען האט עס נאר גע'שחט'ן בשוגג, איז סיי דער מענטש אליין וואס ער האט עס גע'שחט'ן און סיי אנדערע מענטשן מעגן עס עסן. משנה בית, השוחט במגל יד, א מגל יד איז א מעסער וואס פון איין זייט האט עס פגימות, ס'האט אזעלכע זעגעלעך, און פון די אנדערע זייט איז עס גלאט, איז מיט די גלאטע זייט טאר מען אויכעט נישט לכתחילה שעכטן, ווייל מ'האט מורא אז מען וועט שעכטן מיט די זייט וואו ס'איז דא פגימות, איז דארט טאר מען דאך נישט שעכטן. איז, זאגט די משנה, אויב מ'האט געשאכטן מיט די מגל יד, בדיעבד איז עס יא כשר אויב מ'האט געשאכטן מיט די גלאטע זייט. די זעלבע זאך אויב מען האט געשחט'ן בצור ובקנה, מיט א שטיין אדער מיט א רער, און מען רעדט דא פון אזא שטיין אדער א רער וואס איז נישט מחובר לקרקע, ווייל אויב ס'איז מחובר לקרקע איז עס אפילו בדיעבד פסול, מען רעדט נאר אז ס'איז געוועזן שוין אמאל אפגעריסן און מען האט עס נאר נאכדעם מחבר געווען, איז לכתחילה טאר מען נישט שעחט'ן מיט דעם אלס א גזירה אז מען וועט נוצן אויכעט איינס וואס איז מחובר, אבער בדיעבד איז שחיטתו כשרה. זאגט די משנה, הכל שוחטין, יעדער איינער מעג שעכטן, דאס קומט מרבה זיין אויכעט א איד וואס ער איז א מומר אויף א געוויסע עבירה, אדער אפילו אויף מערערע עבירות, ווילאנג ער איז נישט קיין מומר אויף עבודה זרה, אדער עמ אדער ער איז נישט מחלל שבת בפרהסיא, מעג ער שעכטן, וויאזוי מאכט מען דאס, זאגט די באטענירא, א צווייטער איד, א כשר'ע איד, זאל בודק זיין די מעסער און אים עס אהינגעבן, ווייל איינער וואס איז א מומר לדבר אחד איז האט א חזקה אז ער מוטשעט זיך נישט אונטערצוזוכן דעם מעסער, און אויכעט נאכדעם וואס ער האט געשאכטן, אפילו ער האט געשאכטן בינו לבין עצמו קיינער האט נישט געזען, נעמט א צווייטער איד איבער דעם מעסער און ער קוקט עס נאכאמאל איבער, אויב ס'איז א כשר'ע מעסער געווען פאר די שחיטה און נאך די שחיטה, איז די שחיטה געווען כשר. זאגט די באטענירע, די צדוקים, וואס אונז רופן מיר אן קראים, וואס זיי גלייבען נישט אין תורה שבעל פה נאר אין תורה שבכתב, זייער שחיטה איז אינגאנצען פסול, אויסער טאמער א איד האט צוגעזעהן די גאנצע זאך פון אנהייב ביז צום סוף. זאגט די משנה לעולם שוחטין, מען מעג אייביג שעכטן, סיי בייטאג און סיי ביינאכט, אויב ס'איז דא א ליכטיגקייט פון א פאקל, און דאס קומט אויכעט מרבה זיין אז מען מעג שעכטן אפילו אויף א דאך, און איך זאג נישט אז ער האט געמיינט צו שעכטן פאר די הערשאפטן פון הימל, אדער ביי די עק פון א שיף, און איך זאג נישט אז ער שעכט דא פאר די האר פונעם ים, ווייל יעדער ווייסט אז ער שעכט דא ביים עק פונעם שיף ווייל ער וויל נישט שמוציג מאכן די שיף אליין. זאגט די משנה ובכל שוחטין, מיט יעדע סארט זאך מעג מען שעכטן, דאס קומט מרבה זיין אז מען מעג שעכטן מיט א גלאז, מיט א שארפע גראז וואס וואקסט, אבער די ברטנורא זאגט אז נאר מיט אזא מין קנה וואס איז געוואקסן אין די אגם וואס דאס האט נישט קיין הארעלעך אדער פעדעמלעך וואס ס'קען דורכלעכערן די סימנים פון די בהמה, א רור וואס ס'האט אזעלכע נימין הייסט עס טאר מען נישט ווייל דאס מאכט א חלדה וואס דאס איז איינע פון די פסולים פון שחיטה. זאגט די משנה מיט אלע סארט זאכן מעג מען שעכטן, חוץ ממגל קציר, א מגל קציר איז א שניט מעסער וואס דאס האט אזעלכע זעגעלעך, אבער נישט אזוי ווי א זעג וואס ס'גייט אריין ארויס אריין ארויס, נאר ס'גייט שיעף געבויגן צו איין זייט, פון איין זייט איז אלעס גלאט און פון די אנדערע זייט איז עס שטומפיג, זאגט ער מיט דעם מגל קציר וואס מ'שניידט דערמיט די תבואה טאר מען נישט שעכטן, והמגירה א זעג, דאס איז יא א זעג וואס איז געהעריג, ס'האט זעגעלעך אזוי ווי א זעג, ס'איז פול מיט פגימות, און יעדע, צווישן איין פגימה און די אנדערע איז דא א גריבעלע אריין, והשיניים, מ'טאר נישט נעמען די באק פון א בהמה וואס האט אויף זיך צוויי ציינער, און מיט די צוויי ציינער וויל מען דורך שעכטן א בהמה, ווייל ס'ווערט אויך שטומפיג, ס'גייט אריין, די סימנים ווערן דורך געריסן, ס'ווערט נישט דורך געשניטן, והציפורן, מ'טאר אויך נישט שעכטן מיט א נאגל. די נאגל איז די פראבלעם ווייל ס'איז מחובר, אונז האמער פריער געלערנט אז די מעסער מיט וואס מ'שעכט מוז זיין תלוש און נישט מחובר, און די טעם וואס די משנה זאגט מפני שהן חונקין ווייל ס'דערווערגט די בהמה, ס'לעכערט און ס'מאכט נישט ס'שניידט נישט אדורך, דאס גייט ארויף אויף די מגל קציר, אויף די מגירה און אויף די שיניים. זאגט די משנה השוחט במגל קציר בדרך הליכתו. אויב האט ער געשניטן מיט דעם שניט מעסער אויף די וועג ווי מען שפירט נישט די שטומפיגע חלק, דאס הייסט אז מען מאכט עס נאר אויף איין זייט, מען מאכט נישט הולכה והבאה וואס דעמאלטס צערייסט זיך עס, נאר מען פירט די מעסער נאר אויף איין ריכטונג, וואס אויף יענעם ריכטונג שפירט מען נישט די שטעכעס פונעם מגל קציר. איז בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין, איז די ברטנורא מסביר, יעדער פון זיי האלט אז מען טאר נישט עסן פון די בהמה. זייער מחלוקה איז צו ס'איז נבילה און מטמא במשא אזוי האלט די בית שמאי, און די בית הלל האט געהאלטן, עסן טאר מען טאקע נישט אבער איך דארף נישט פארמערן קיין טומאות, ממילא האט עס נישט די טומאת נבילות. זאגט די משנה ואם החליקו שיניה, אויב מען האט עס אויסגעגלעטיגט די ציינדלעך דערפון, מען האט עס גוט אויסגעשארפט, עס איז אוועקגעגאנגען די פגימות, הרי היא כסכין האט עס א דין ווי א מעסער און מען מעג עס געהעריג נוצן. משנה ג' השוחט מתוך הטבעת, איינער וואס האט דורכגעשאכטן די בהמה אין דעם גרויסן רינג, וואס איז דא אין דעם קנה, ביים שפיץ פון דעם קנה, די גאנצע קנה איז צאמגעשטעלט פון רינגען, וואס יענע רינגען זענען נישט ממש גאנצע רינגען, ס'ענדיגט זיך נישט אינגאנצן, נאר דארט וואו ס'דארף זיך צו ענדיגן, לויפט דורך א שטיקל פלייש, אזוי ענדיגט זיך עס, אבער די גרויסע רינג פון אויבן, דאס איז א גאנצע רינג, און פאר דעם ווערט עס אנגערופן טבעת. די הלכה איז אז העכער פון די טבעת טאר מען נישט שעכטן, איז אויב מען האט געשאכטן ביים עק פון דעם טבעת, ושייר בה מלוא החוט על פני כולה, דאס הייסט ממש אזוי גרויס ווי א הארעלע האט ער איבערגעלאזט אויף די אנדערע זייט פונעם מעסער, ער האט אדורכגעשניטן אזוי כמעט ביים עק, אבער עס איז אים געלונגען, ער האט דורכגעש, ער האט איבערגעלאזט א מלוא החוט, על פני כולה, במשך פון די גאנצע רינג, האט ער איבערגעלאזט, און ער האט אדורכגעשניטן אביסל ווייניגער ווי אביסל פאר די עק פון דעם גרויסן טבעת, שחיטתו כשרה איז די שחיטה כשר, אויב אבער ער האט נאר א רוב פון דעם טבעת דורכגעשניטן, און ווען ער איז אנגעקומען דארטן נאנט צו די צום ענדיגן די דורכשניידן די גאנצע רינג, איז ער פארפארן, ער איז ארויפגעפארן העכער דעם גרויסן טבעת וואס דארט איז נישט די מקום שחיטה, האלט דער תנא קמא אז ס'איז פסול. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, ס'איז גענוג מלוא החוט על פני רובה, ס'איז גענוג אויב ער לאזט איבער אזוי גרויס ווי א האר, א חוט השערה, אויף רוב פון דעם גרויסן רינג, אבער ווען ער האלט שוין ביי די ביים ענדיגן ביי די לעצטע שטיקל דארף ער עס שוין נישט שעכטן אין דעם גרויסן רינג, ס'קען שוין אפילו ארויספארן, ווייל רוב פון דעם גרויסן רינג דאס איז די עיקר שחיטה, די איבעריגע איז סתם ווי איינער שניידט פלייש און ס'מוז נישט זיין אויף די מקום שחיטה. זאגט די בארטענירע, די פסק הלכה איז אבער אביסל אנדערש. ווען איינער זאל שעכטן אינגאנצן העכער פון דעם גרויסן רינג וועט אויכעט זיין כשר, אויב ס'איז נאך משיפוי כובע ולמטה, ס'איז דא דארטן העכער דעם גרויסן רינג א חלק וואס זעט אויס ווי א היטל, איז פון דעם שיפן חלק פון דעם היטל און ארויף איז עס טרייפה, אבער פון די שיפוי כובע און אראפ איז עס יא כשר, נאר אויב מ'האט איבערגעלאזט א חלק פון די חיטים, ס'איז דא דארטן אזעלכע צוויי פעדימער פון פון פלייש. ארויפצו פון דעם טבעת הגדולה, אראפצו פון דעם שיפוי כובע, אין יענעם פלאץ איז נאך גוט צו שעכטן אפילו ס'איז נישט געווען ממש אין דעם גרויסן רינג. משנה ד'. השוחט מן הצדדים, ווען איינער שעכט אויף די זייט פון די האלז פון די בהמה, שחיטתו כשרה איז די שחיטה כשר. איז דא א מחלוקת אין ראשונים, די בארטענירע און רש"י האלטן אז אפילו לכתחילה מעג מען שעכטן ביי די זייט פון די האלז, אבער די רמב"ם און די ר"ן האלטן אז לכתחילה דארף מען שעכטן ביים צענטער פון די האלז, ווייל כ'האב מורא אויב מען הייבט אן פון די זייט אפשר וועט מען אדורכשניידן דעם מפרקת הייסט די רוקן ביין, פאר מען קומט אן צו די סימנים, קומט אויס אז די בהמה איז שוין געווען טרייפה נאך פאר מען האט עס דורך געשחט'ן. אבער די באטענירא זאגט אז די שחיטתו כשרה איז אפילו לכתחילה אויכעט, וויבאלד ער וויל נאר זאגען אין די סיפא, המולק מן הצדדים, אז מליקה מן הצדדים איז אפילו בדיעבד פסול, פארדעם ביי די שחיטה מן הצדדים שטייט א לשון דיעבד, און ער זאגט שחיטתו כשרה. זאגט די משנה המולק מן הצדדין, ווען איינער האט געמאכט מליקה דורך די זייט, נישט אויפן גענאק, עס הייסט אביסל אראפציר פונעם קאפ ביין, וואס דארט איז די עיקר פלאץ פון מליקה, איז מליקתו פסולה. פארוואס? ווייל ס'שטייט ביי די מליקה ס'מוז זיין ממול עורפו, ס'מוז זיין ביי די רוקן און נישט אויף די זייט פונעם האלדז. זאגט די משנה, השוחט מן העורף, טאמער ער האט דורכגעשניטן פונעם גענאק, ער האט אנגעהויבן שניידן ביי די שחיטה מיט א מעסער פונעם גענאק, איז שחיטתו פסולה. זאגט די באטענירא דאס איז נאר טאמער ער האט טאקע אנגעהויבן פונעם רוקן און ער האט דורכגעשניטן צוערשט די מפרקת, קומט אויס אז די בהמה איז שוין געווען טרייפה נאך פאר ער איז אנגעקומען צו די סימנים. אויב מען האט אבער מיט די הענט געמאכט אז די סימנים פון פארנט פון די מפרקת זאלן גיין אונטער די מפרקת, און ער האט קודם דורכגעשניטן די סימנים און נאכדעם די מפרקת, דעמאלטס איז עס יא כשר. זאגט ער, ביי מליקה איז כשר אפילו ווען מליקה די די לכתחילה'דיגע אופן פון מליקה איז אז מען הייבט אן פון די מפרקת, מען הייבט אן מיט די רוקן ביין, לכאורה איז דאך שווער די זעלבע קשיא, ס'ווערט דאך טרייפע נאך פאר ס'ווערט דורך געשניטן די סימנים, זאגט ער דארטן איז נישט קיין פראבלעם, ווייל דארטן זאג איך אז יעצט הייבט זיך אן די מליקה די מעשה מליקה הייבט זיך אן מיטן דורכשניידן די מפרקת און ס'ענדיגט זיך מיטן דורכשניידן די סימנים, אבער שחיטה וואס די עיקר פלאץ פון שחיטה איז צו שניידן פון פארנט פונעם האלדז ביי די סימנים, איז אויב מ'הייבט אן פון אונטן, מ'הייבט אן פון די מפרקת, הייסט די בהמה קודם טרייף, אבער אויב מ'האט גענומען די סימנים און געלייגט אונטער די מפרקת און אזוי געשחט'ן דורך די רוקן זייט, איז עס טאקע יא כשר. זאגט די משנה, המולק מן העורף, ווען איינער האט געמאכט מליקה דורך די גענאק, דאס הייסט אראפציר פונעם קאפ ביין, מליקתו כשרה, און באמת איז נישט נאר בדיעבד כשר, נאר דאס איז די לכתחילה'דיגע פלאץ פון מליקה, נאר וויבאלד ביי השוחט מן העורף האט ער געזאגט א לשון פסולה אפילו בדיעבד, זאגט ער ביי המולק א לשון בדיעבד.

שכל העורף, די גאנצע עורף, דאס מיינט די גאנצע מול הרואה את העורף, די גענאק אליין איז דאך הארט, דאס איז די קאפ ביין, דארטן שניידט מען נישט דורך, נאר מול עורפו, אראפציר פון דעם, איז כשר למליקה, וכל הצוואר און די גאנצע האלדז וואס דאס איז פון פארנט, דאס איז כשר לשחיטה. נמצא קומט אויס אזוי, די כלל איז, כשר בשחיטה, א פלאץ וואס איז כשר צום שעכטן וואס דאס איז די צוואר איז פסול במליקה, און כשר במליקה וואס דאס איז מול עורפו איז פסול בשחיטה. און אז ער שטעלט שוין אראפ אזא מין כלל אז ס'איז דא א געוויסע פלאץ וואס פאר איין זאך איז עס כשר און פאר די צווייטע זאך איז עס פסול, כאפט ער שוין דא אן נאך אפאר משניות אויף דעם אופן. משנה ה', כשר בתורין, עלטערע פייגלעך וואס ביי טערקל טויבן איז עס כשר, ווייל ביי תורין שטייט קיינמאל נישט בני תור, נאר תור וואס דאס מיינט עלטערע, איז פסול בבני יונה, ווען מען דארף נעמען טויבן מוז מען נעמען דווקא בני יונה, יונגערע טויבן, אויב ס'איז עלטער איז עס שוין פסול. אויב ס'איז כשר בבני יונה, ווייל ס'איז נאך יונג, איז עס פסול בתורין, ווייל די תורין דארפן זיין עלטער. תחילת הציהוב, בזה ובזה פסול, ווען ס'הייבט אן ווערן אזוי באגילדעט, ס'באקומט אזעלכע שיינע גאלדענע פעדערלעך ביים האלז, איז ביי די בני יונה הייסט עס שוין צו אלט און ס'איז שוין פסול, און ביי די טערקל טויבן הייסט עס נאך צו יונג און ס'איז נאך פסול. משנה ו', כשר בפרה, דאס וואס איז כשר צו טון מיטן פרה אדומה, וואס דאס איז שעכטן, איז פסול בעגלה. ביי די עגלה ערופה טאר מען נישט שעכטן, נאר מען האקט אפ די קאפ פון די רוקן זייט פונעם גענאק. כשר בעגלה, דאס וואס איז כשר צו טון ביים עגלה ערופה, וואס דאס איז אפהאקן דעם קאפ פונעם גענאק, איז פסול בפרה, ווייל ביי די פרה אדומה דארף מען שעכטן. כשר בכהנים, דאס וואס איז כשר ביי כהנים, אז כהנים קענען טון די עבודה אפילו ווען זיי זענען שוין עלטער, איז פסול בלוויים, לוויים ביי די פופציג יאר ווערן זיי פסול צו שלעפן זאכן, און די ברטנורא זאגט אז אין שילה און בית עולמים בית המקדש וואס דארט האט מען נישט געדארפט גארנישט שלעפן, דארטן ווערן זיי טאקע נישט פסול ביי די פופציג יאר, אבער ווען זיי פארלירן זייער שטימע ווערן זיי פסול צו זינגען אין בית המקדש, אבער ביי כהנים איז נישט דא אזא מין זאך אז די שטימע זאל זיי שאטן, און אפילו א עלטערע כהן ווילאנג די הענט ציטערט אים נישט מעג ער טון די עבודה. כשר בלוויים, איינער וואס ער מעג אלס לוי טון די עבודה, דאס הייסט אפילו א בעל מום, איז פסול בכהנים, ווייל כהנים אויב זיי האבן א מום זענען זיי פסול. טהור בכלי חרס, א זאך וואס איז טהור ביי שארבענע כלים, אויב א טומאה רירט צו צו די דרויסענדיגע זייט פון א כלי חרס, איז דאך עס טהור, ס'איז נאר מטמא פון די אינעווייניגסטע זייט, אבער טמא בכל הכלים, אלע אנדערע סארט כלים, האלצערנע כלים, אייזערנע כלים וכדומה, ווערן אלע טמא אויכעט פון די רוקן זייט. טהור בכל הכלים, א זאך וואס איז טהור ביי אלע כלים, אויב ס'גייט אריין א שרץ און ס'רירט נישט צו צו די כלי פון אינעווייניג, ס'הענגט נאר אריין אין די אויר הכלי, איז ביי אלע סארט כלים איז עס טהור, אבער טמא בכלי חרס, א כלי חרס איז ווערט טמא מאוירו אפילו ווען די שרץ האט נישט צוגערירט צו די ווענט ס'איז נאר אריין אין די לופט פונעם כלי ווערט עס שוין טמא. טהור בכלי עץ, א זאך וואס איז טהור ביי כלי עץ און דאס הייסט א פשוטע כלי עץ, א גלאטע זאך אן א בית קיבול, איז ביי האלצערנע כלים איז עס טהור, ווייל האלצערנע כלים זענען צוגעגליכן צו שק, פונקט ווי שק איז מיטלטל מלא וריקם, ס'האט א כלי קיבול, ס'האט א בית קיבול, די זעלבע זאך האלצערנע כלים מוז האבן א בית קיבול כדי ס'זאל מטמא זיין. איז אויב ס'א פשוטע כלי עץ איז עס טהור, אבער טמא בכלי מתכות, כלי מתכות איז נישט צוגעגליכן צו שק, און אפילו א פשוטע כלי מתכות איז אויכעט טמא. אבער טהור בכלי מתכות, ס'איז דא אזא זאך וואס איז טהור ביי אייזענע כלים, און דאס איז א כלי וואס איז נאך א גולם, ס'איז נאך נישט געהעריג געענדיגט אויסארבעטן, אפילו ס'האט שוין א בית קיבול, איז עס נאך נישט אינגאנצן פערטיג ביי די כלי מתכות, כלי מתכות זענען חשוב'ערע כלים און ס'הייסט נישט קיין פערטיגע זאך ביז ס'איז ממש פערטיג, אבער טמא בכלי עץ, א האלצערנע כלי אויב ס'האט שוין א בית קיבול, אפילו ס'איז נאך נישט אינגאנצן געענדיגט די ארבעט דערפון, איז עס שוין טמא. זאגט די משנה החייב בשקדים המרים, די צייט וואס מען איז שוין מחיוב אראפצונעמען מעשר ביי די ביטערע מאנדלען, וואס דאס איז ווען מען וויל עס עסן ווען עס איז נאך קליין, וואס דעמאלטס איז עס נאכנישט אזוי ביטער, און דעמאלטס איז עס מחיוב במעשר, איז עס אבער פטור במתוקים, זיסע מאנדלען עסט מען נישט ווען עס איז נאך קליין, איז עס נאך פטור דעמאלטס פון מעשר. החייב במתוקים, די מין מאנדל וואס ביי זיסע איז עס שוין מחיוב, וואס דאס הייסט ווען עס איז שוין געוואקסן גרויס, ווען עס איז שוין גרעסער געווארן וואס דעמאלטס ווען ס'איז די זיסע מאנדלען איז די סדר דאס צו עסן און דעמאלטס איז עס מחיוב במעשר איז עס פטור במרים ביי די ביטערע מאנדלען אויב ס'איז שוין גרויס איז עס שוין צו ביטער מענטשן עסן עס נישט איז עס אינגאנצן פטור פון מעשר איז ביז יעצט האט מען גערעדט פון צוויי זאכן וואס די הלכה וואס גייט אן ביי די איין זאך גייט נישט אן ביי די צווייטע זאך משנה ז' גייט ער רעדן פון די זעלבע זאך וואס ס'האט געוויסע זאכן געוויסע הלכות וואס ווען די הלכה גייט אן ביי דעם גייט נישט אן די אנדערע הלכה און אזוי פארקערט. משנה ז', התמד, תמד מיינט אז מען נעמט זאץ פון וויין אדער קערנדלעך מיט שאלעכץ פון וויין און מען גיסט ארויף דערויף וואסער און אזוי לאזט מען עס ליגן ביז ס'נעמט זיך קאכן, דאס הייסט אז ס'ווערט נחמץ און ס'באקומט א טעם פון די וויין. איז עד שלא החמיץ, פאר ס'איז נאך נישט געווארן זויער, ס'האט נאך נישט אנגעהויבן צו קאכן, האט עס א דין ווי וואסער, איז אינו ניקח בכסף מעשר, מען טאר דאס נישט קויפן מיט מעשר געלט, מעשר געלט האבן מיר דאך געלערנט דארף זיין פרי מפרי וגידולי קרקע, וויין מעג מען קויפן אבער וואסער נישט. און פוסל את המקווה, אויב ס'זאל אריינפאלן דריי לוג פון די וואסער וואס איז שאובין, אין א מקווה וואס האט נישט קיין מ' סאה, וועט עס פסל'ען, ווייל מים שאובין פסל'ט אין א מקווה. אבער משהחמיץ, אויב ס'איז שוין געווארן זויער, ס'האט שוין אויפגעקאכט, באקומט עס שוין א דין פון וויין, איז ניקח בכסף מעשר, מען מעג עס שוין יא קויפן מיט מעשר שני געלט, ואינו פוסל את המקווה, ווייל די הלכה איז אז וויין פסל'ט נישט קיין מקווה ווען ס'איז שאובין, נאר טאמער ס'טוישט די אויסזען פון די מקווה, אבער טאמער ס'האט נישט געטוישט די קאליר, פסל'ט עס נאכנישט אלץ שאובין. זאגט די משנה נאך א הלכה, האחין השותפין, ברידער וואס זיי זענען שותפים מיט די טאטע'ס פארמעגן, זיי האבן זיך נישט צוטיילט, אדער זיי האבן גע'ירש'נט דעם טאטע'ס פארמעגן, מען האט עס שוין יא צוטיילט נאר מען האט זיך צוריק צוזאמגעשטעלט, זאגט די משנה אזוי, כשחייבין בקלבון, ווייל די הלכה איז ווען מען געבט אראפ א מחצית השקל וואס מען דארף געבן יעדן יאר חודש ניסן, קויפט מען פון דעם די נייע קרבנות, איז יעדער מענטש וואס ער געבט א מחצית השקל, מוז ער מיטגעבן אויך א קליינע פרוטה וואס רופט זיך א קלבון. פארוואס? ווייל די גבאי צדקה קענען זיך נישט שלעפן מיט אזויפיל האלבע שקלים, גייען זיי צו א וועקסלער און מען טוישט דאס אויף, פון די האלבע שקלים מאכט מען גאנצע שקלים, און ווען מען טוישט דאס אויף דארף מען מיטגעבן, מען דארף צוצאלן א קלבון, איז יעדער מענטש וואס געבט א מחצית השקל האט מען אים מחייב געווען צו געבן א קלבון וואס דאס ווערט אנגערופן אזוי ווי א הכרעה אז דאס זאל מכריע זיין דאס וועט מען געבן פאר דעם אויפטוישער ווען מען גייט אויפטוישן פון די קלענערע געלט אויף די גרעסערע און אפילו ווען צוויי מענטשן שטעלן זיך צאם אינאיינעם און זיי געבן א גאנצע שקל דארפן זיי אויכעט אראפגעבן יעדער איינער א קלבון כאילו זיי וואלטן ווען געגעבן באזונדער אבער אויב א טאטע געבט פאר צוויי פון זיינע קינדער דעמאלטס איז גענוג אז ער געט א שקל און ער מוז נישט אראפגעבן די צוויי קלבונות. זאגט יעצט די משנה די כלל איז אזוי, ביי די צוויי ברידער וואס זענען שותפים, כשחייבין בקלבון, דאס הייסט אזוי אז זיי האבן שוין צעטיילט דעם טאטנ'ס פארמעגן און זיי האבן זיך נאר צוריק צוזאמגעשטעלט נאכדעם, וואס יעצט ווערן זיי באטראכט ווי פרעמדע שותפים און זיי זענען מחויב אראפצוגעבן די צוויי קלבונות ווען זיי געבן א שקל שלם פאר ביידע ברידער, דעמאלטס האבן זיי א דין ווי ריכטיגע שותפים, און פטורים ממעשר בהמה, די הלכה איז אז בהמות וואס ווערן געבוירן ביי שותפים, דארף מען נישט פארמעשרן, און אראפנעמען יעדע צענטע בהמה און מקריב זיין. אבער כשחייבין במעשר בהמה, ווען זיי זענען יא מחויב במעשר בהמה, און זיי האבן נישט קיין דין פון שותפים, דאס הייסט אז דער טאטע איז געשטארבן און איבערגעלאזט פארמעגן, און מ'האט עס נאך נישט צוטיילט, ס'איז נאך געבליבן אזוי ווי עס איז געוועזן תפיסת הבית ווען דער טאטע איז געשטארבן, דעמאלטס הייסן זיי נישט קיין שותפים, ס'הייסט אזוי ווי ס'באלאנגט אלעס פאר איין מענטש און מ'איז מחויב במעשר בהמה, אין אזא מין פאל פטורים מן הקלבון, ווייל ווען זיי געבן אראפ א שקל שלם פאר צוויי ברידער, הייסט עס כאילו דער טאטע האט אפגעשיידט פאר צוויי קינדער וואס ער איז פטור פון די קלבונות. זאגט די משנה נאך א כלל, כל מקום שיש מכר, יעדן פאל וואס מ'מעג פארקויפן א יונגע טאכטער, וואס א מיידל אונטער די צוועלף יאר ווילאנג זי ווערט נישט קיין נערה האט דער טאטע א רעכט איר צו פארקויפן פאר א אמה העבריה, אין קנס. דעמאלטס איז נישט געזאגט געווארן די דין אז ווער עס האט איר מאנס געווען אדער מפתה געווען זאל באצאלן די פופציג שקלים פארן טאטן. דאס קומט אויס ווי ר' מאיר, וואס ר' מאיר האט געהאלטן אז א קטנה באקומט נישט קיין קנס. וכל מקום שיש קנס, דאס הייסט אז זי איז שוין געווארן א נערה. אין מכר קען שוין דער טאטע נישט פארקויפן. אזוי שמועסט די ברטנורא אויס אז דאס איז נאר די שיטה פון רבי מאיר. אבער די חכמים האלטן אז אונטער דריי יאר איז טאקע נישט דא קיין קנס, אבער פון די דריי יאר ביז די צוועלף יאר איז יא דא קנס. זאגט די משנה, כל מקום שיש מיאון, מיאון ווייסט מען אויב א מיידל האט חתונה געהאט ווען די טאטע האט שוין נישט געלעבט, נאר די מאמע מיט די ברידער האבן איר חתונה געמאכט, אפילו זי האט מסכים געווען, דארף זי נישט באקומען קיין גט, ווילאנג זי נאך א קטנה קען זי זאגן פאר די מאן איך דארף דיך נישט אז זי גייט ארויס אן א גט. איז כל מקום שיש מיאון, ווילאנג זי נאך א קטנה און זי קען ממאן זיין אין איר מאן, אין חליצה, קען זי נישט באקומען קיין חליצה, למשל זי איז געוועזן חתונה געהאט און דער מאן איז געשטארבן אן קינדער, קען זי נישט באקומען קיין חליצה, ווייל א קטן קען נישט געבן קיין חליצה און א קטנה קען נישט באקומען קיין חליצה. וכל מקום שיש חליצה, דאס הייסט אז זי איז שוין געווארן א נערה, אין מיאון, קען זי שוין נישט ממאן זיין. זאגט די משנה כל מקום שיש תקיעה, יעדע פלאץ ווי ס'איז דא א בלאזינג, וואס אונז ווייס מיר אז ערב שבת אדער ערב יום טוב האט מען געבלאזן א תקיעה תרועה און תקיעה אפצושיידן דעם פאלק פון ארבעטן, און אויכעט ווען ס'איז געוועזן יום טוב געפאלן אין ערב שבת האט מען אויכעט געבלאזן ווי די משנה זאגט ווייטער, ווייל ס'איז דא מלאכת אוכל נפש וואס מען מעג טון יום טוב אבער שבת נישט, האט מען דאך געדארפט זאגן פארן עולם אז יעצט קומט שוין שבת, איז יעדע פלאץ ווי ס'איז דא די תקיעה אין הבדלה מאכט מען נישט קיין הבדלה צווישן יום טוב און שבת, אז פרייטאג איז יום טוב מאכט מען נישט קיין הבדלה, ווייל דער טאג וואס ס'קומט אריין האט דאך א הארבערע קדושה ווי דער טאג וואס גייט ארויס, הבדלה מאכט מען נאר ווען מ'גייט פון א הארבערע קדושה צו א גרינגערע קדושה. וכל מקום שיש הבדלה, יעדע פלאץ ווי ס'איז דא א הבדלה, למשל א מוצאי שבת וואס ס'געפאלט יום טוב אין א מוצאי שבת, וואס דעמאלטס מאכט מען הבדלה צווישן שבת און יום טוב, אבער אין תקיעה, מען דארף נישט בלאזן, ווייל עס איז נישט דא קיין שום מלאכה וואס מען האט געמעגט טון שבת און מען טאר עס נישט טון יום טוב. ווי די משנה איז זיך אליין מסביר, יום טוב שחל להיות בערב שבת, תוקעין בלאזט מען אפצושיידן דעם פאלק פון מלאכת אוכל נפש ווייל עס קומט שוין שבת, ולא מבדילין מען מאכט אבער נישט קיין הבדלה ווייל די שבת איז הארבער ווי די יום טוב. במוצאי שבת. ווען ס'געפאלט יום טוב אין א מוצאי שבת מבדילין, מ'מאכט הבדלה צווישן די קדושה יתירה פון שבת און די שוואכערע קדושה פון יום טוב, ולא תוקעין אבער מ'בלאזט נישט דעמאלט. כיצד מבדילין, וואס איז די נוסח פון די הבדלה צווישן א שבת און א יום טוב, מ'קען דאך נישט זאגן בין קודש לחול, המבדיל בין קודש לקודש, צווישן איין קדושה און א צווייטע קדושה, רבי דוסא אומר, בין קודש חמור לקודש הקל, פון א הארבערע קדושה ביז א גרינגערע קדושה. זאגט די גמרא אין מסכת חולין דף כ"ו עמוד ב', היכי תוקע, וויאזוי בלאזט מען ווען ס'געפאלט יום טוב אין ערב שבת, דארף מען דאך אביסל אנדערש בלאזן ווי א געווענליכע ערב שבת אדער ערב יום טוב, מ'דארף דאך זען אז דאס איז נישט אזוי ווי מ'גייט אריבער פון א וואכנדיגע טאג צו א שבת'דיגע טאג, מ'גייט נאר אריבער פון א לייכטערע קדושה צו א הארבערע קדושה, איז וויאזוי מאכט מען דעם חילוק?

אתקין רב אסי בהוצל כשמעתיה רב אסי האט איינגעפירט אין די שטאט הוצל אזוי ווי זיין שיטה אז מען זאל בלאזן א תקיעה זיך אפשטעלן א סעקונדע אבער נישט אטעמען און נאכדעם מאכט מען א תרועה מיתיבי איך וויל פרעגן א קשיא שטייט א ברייתא יום טוב שחל להיות בערב שבת תוקעין ולא מריעין יום טוב וואס געפאלט אין ערב שבת האט מען נאר געמאכט א תקיעה און נישט קיין תרועה איז מאי לאו לא מריעין כלל מען האט בכלל נישט געמאכט קיין תרועה, קומט עס אויס נישט ווי רב יהודה און נישט ווי רב אסי, ענפערט די גמרא לא, רב יהודה מתרץ לטעמיה ער פארענטפערט די ברייתא לויט זיין שיטה, ורב אסי מתרץ לטעמיה ער פארענטפערט עס לויט זיין שיטה. רב יהודה מתרץ לטעמיה, לא מריעין בפני עצמה אז מען מאכט נישט א תרועה באזונדער, אלא מתוך תקיעה, פון די תקיעה פארט מען אריין אין דעם תרועה. ורב אסי מתרץ לטעמיה לא מריעין בשתי נשימות, מען מאכט נישט א באזונדערע אטעם צווישן די תקיעה און די תרועה, אלא בנשימה אחת מיטן זעלבן אטעם מאכט מען די תקיעה און די תרועה. ס'איז געשטאנען אין די משנה ובמוצאי שבת. היכי אמר לה, דאס וואס איז געשטאנען אז די חכמים האבן געהאלטן אז מען זאגט דעם נוסח המבדיל בין קודש לקודש, ווען זאגט מען דעם נוסח? אמר רב יהודה בחתימתה, ווען מען לאזט אויס די ברכה פון הבדלה, דעמאלט זאגט מען המבדיל בין קודש לקודש, אבער ווען מען הייבט אן די ברכה זאגט מען יא די געהעריגע נוסח פון יעדע מוצאי שבת, המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך, דארט מעג מען יא זאגן בין קודש לחול, ווייל דארט גייט עס סתם מען רעכנט אויס די אלע הבדלות וואס ווערן גערעכנט אין די תורה, און אין די תורה שטייט א הבדלה צווישן קדושה און חול. וכן אמר ר' נחמן אז נאר בחתימתה דארף מען טוישן און זאגן בין קודש לקודש, ור' ששת בריה דרב אידי אמר אף בפתיחתה, אויכעט ביי די אנהייב זאל מען אנהייבן המבדיל בין קודש לקודש, ולית הלכתא כוותיה. ס'איז געשטאנען אין די משנה רב דוסא אומר בין קודש חמור לקודש הקל, זאגט אבער די גמרא אויכעט אויף דעם ולית הלכתא כוותיה, ווייל מען טאר נישט מזלזל זיין אין די קדושה פון יום טוב דאס אנצורופן א לייכטערע קדושה. אמר רב זירא, יום טוב שחל להיות באמצע שבת, אינמיטן די וואך איז דא א יום טוב, אומר זאגט מען דעם נוסח המבדיל בין קודש לחול, ובין אור לחושך, ובין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, הגם ס'איז נישט שבת, פארוואס האט מען צו רעדן פון די חילוק פון יום השביעי און ששת ימי המעשה? מאי טעמא סדר הבדלות הוא מונה, מען רעכנט אויס אלע הבדלות וואס מען האט געפינט אין די תורה, און אין די תורה געפינט מען א הבדלה צווישן שבת און אינדערוואכן, זאגט מען דאס אויך ביי די נוסח וואס מען זאגט די הבדלה מוצאי יום טוב אפילו יעצט איז נישט מוצאי שבת. זאגט דער זוהר הקדוש רב חזקיה פתח ואמר, שטייט א פסוק אין תהילים שמעה ה' צדק,

דוד המלך האט געזאגט, אנא אתקטרנא בכנסת ישראל, איך בין צוגעקניפט מיט דער מדת המלכות, איז כמה דהיא אשתכחת לקמך, אזוי ווי דער מדת המלכות געפינט זיך שטענדיג פאר דיר, אנא נמי אשתכחנא, געפין איך מיך אויכעט שטענדיג פאר דיר, ובגין כך, שמעה ה' צדק, ווען דער אייבערשטער וועט צוהערן דעם צדק, וואס דאס איז די מדת המלכות, בקדמיתא, די ערשטע וועט דער אייבערשטער צוהערן צדק, ולבתר הקשיבה רנתי, וויבאלד ער האט זיך אויכעט געפונען מיט די מדת המלכות. שטייט ווייטער האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה, מאי בלא שפתי מרמה, אלא הכי תנינן האט מען אזוי געלערנט, כל מילה ומילה דצלותא, יעדע ווארט פונעם דאווענען דאפיק בר נש מפומיה וואס א מענטש ציט ארויס פון זיין מויל, סלקת לעילא דאס גייט ארויף ובקעת רקיעין און ס'שפאלט הימלען, ועאלת און ס'גייט אריין לאתר דעאלת די פלאץ ווי ס'גייט אריין ותמן און דארטן אתבחנת ההיא מילה, מ'טוט גוט מבחין זיין די ווארט אי היא מילה דכשרא אי לא צו ס'איז א גוטע ווארט צו ס'איז ארויסגעזאגט געווארן בשלימות אדער נישט. אי איהי מילה דכשרא טאמער ס'איז א גוטע ווארט, עאלין לה פירט מען דאס אריין קמי מלכא קדישא פארן הייליגן קעניג למעבד רעותה צו טון איר ווילן, ואי לאו טאמער ס'איז נישט געווען בשלימות סאטין לה לבר, שטופט מען דאס אוועק אינדערויסן, ואתעטר בההיא מילה רוחא אחרא און דעמאלטס קומט א אנדערע גייסט און ס'טוט זיך באצירן מיט דעם ווארט. ותא חזי כתיב ביה ביוסף שטייט א פסוק ענו בכבל רגלו עד אימתי ענו בכבל רגלו עד עת בא דברו אמרת השם צרפתהו טייטשט ער דאס אויס לויט דעם וואס מ'האט יעצט געזאגט אז די ווארט דארף מען מבחין זיין און זעהן וואסערע מין ווארט דאס איז עד עת בא דברו דמאן וועמענס ווארט אלא עד עת בא דברו דיוסף ואתבחן ההיא מילה מ'האט מבחין געווען אויף די ווערטער וואס ער האט געדאווענט אז דאס איז די ריכטיגע ווערטער, הדא הוא דכתיב אמרת ה' צרפתהו, מען האט געזען אז דאס איז א ריכטיגע מילה וואס איז לויטער דורך און דורך, כדין שלח מלך ויתירהו, מושל עמים ויפתחהו. זאגט דער רמב"ם אין הלכות מעשה הקרבנות פרק ה. החטאות הנאכלות, די חטאות וואס מען מעג עסן, לאפוקי די חטאות הפנימיות, וואס מען שפריצט די בלוט אינעווייניג און מען עסט נישט די פלייש, מען פארברענט עס אינגאנצן. איז דמן טעון ארבע מתנות, דארף מען לייגן פיר געבונגען פון די בלוט על ארבע קרנות המזבח החיצון, אויף די פיר ווינקלען פון די דרויסנדיגע מזבח, און מען געבט דאס מחצי מזבח ולמעלה, פון די חוט הסיקרא וואס לויפט דורך ביי די האלב פונעם מזבח און ארויף, לפי שנאמר בה על קרנות המזבח. ס'דארף זיין ביי די ווינקלען, און מען לערנט ארויס אויכעט אז אראפצו פון די ווינקלען איז אויכעט גוט, אבער ס'מוז זיין העכער דעם חוט הסיקרא. וכיצד הוא עושה וויאזוי מאכט מען דאס? כשלוקח הכהן הדם במזרק ווען ער נעמט עס אריין אינעם בעקן מוליכו אצל המזבח פירט ער עס צו צו די מזבח, וטובל און ער טונקט איין אצבעו הימנית, די רעכטע פינגער, הסמוכה לגודל, די פינגער וואס איז איינס נאך די דיקע פינגער, טוט ער דאס טובל זיין בדם. וסומך און ער האלט דאס אונטער באצבעו הגדולה מכאן מיט די לענגסטע פינגער, דאס איז די אמה פון איין זייט, ובגודל מיט די דיקע פינגער מכאן פון די זייט, ער דארף אכט געבן אז די בלוט זאל נישט אראפרינען אינגאנצן פון זיין פינגער, איז מיט די צוויי פינגער פון ארום פונעם אג פונעם אצבע טוט ער אנהאלטן די בלוט זאל זיך האלטן אין פלאץ, ומחטא ויורד און ער שמירט אראפ כנגד חודה של קרן ביים שפיץ פונעם ווינקל עד שיכלה כל הדם שבאצבעו ביז ס'נוצט זיך אויס די גאנצע בלוט וואס ער האט געהאט אויפן פינגער וכן הוא עושה בכל קרן וקרן אזוי טוט ער ביי יעדע פון די פיר ווינקלען ואם נתן סמוך לקרן כאמה אחת מכאן או מכאן נישט ממש ביים ווינקל אביסל א אמה אוועקגערוקט אויף די רעכטע זייט צו אויף די לינקע זייט פונעם ווינקל כיפער האט ער בדיעבד אויך יוצא געווען. וצריך לטבול אצבעו על כל קרן וקרן, ביי יעדע ווינקל דארף מען באזונדער איינטונקען דעם פינגער אין די בלוט. וכשגומר הנתינה על הקרן ווען ער ענדיגט לייגן אויפן ווינקל מקנח אצבעו ווישט ער זיך אריין די פינגער בשפת המזרק אויפן בעק אויפן עק פונעם בעקן, ואחר כך טובל פעם שנייה און ער טונקט באזונדער איין א פרישע מאל כדי צו שמירן אויף די קומענדיגע קרן, ששיירי הדם שבאצבעו ווייל די איבעריגע בלוט פון איין פינגער וואס מען האט איינגעטונקען צו לייגן אויף איין קרן פסולין ליתן מהן על קרן אחרת ס'איז פסול צו געבן דערפון אויף א צווייטע ווינקל. זאגט דער רמב"ם אין בכל הקרבנות קרבן שטעון הזיית דם באצבעו אלא חטאת בלבד, חטאת איז די איינציגע קרבן וואס מען דארף געבן די בלוט מיטן פינגער שמירן, שנאמר בה וטבל אצבעו בדם. וצריך שיהיה דם שם דם, ס'מוז דארט זיין אין דעם בעקן גענוג בלוט, כדי טבילה, מ'זאל קענען איינטונקען די פינגער, לא שיספג אצבעו מדם, נישט מ'זאל דארפן מיט די פינגער ארומווישן די זייטן פון די כלי, כדי אויפצוזאפן אביסל בלוט, מ'זאל קענען איינטונקען די פינגער, אזויפיל בלוט דארף זיין אין די כלי. זאגט רבינו יונה אין שערי תשובה, מעיקרי התשובה, איינע פון די עיקרים פון תשובה, און ער האלט שוין ביי דעם זעקסטן עיקר, איז הבושה, א מענטש דארף זיך שעמען אז ער האט געזינדיגט, כענין שנאמר, בושתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי, והנה, החוטא יבוש מאוד לעבור עבירות לפני בני אדם, די טבע איז דאך אז א זינדיגער מענטש שעמט זיך צו טון די עבירות ווען מענטשן זעען, ויכלם און ער וועט זיך פארשעמען אם ירגישו ויכירו בעבירותיו טאמער מענטשן וועלן דערקענען אויף אים אז ער איז א בעל עבירה. איז אויב אזוי ואיך לא יבוש מן הבורא יתברך, ווי קען זיין אז ער שעמט זיך נישט פונעם אייבערשטן? ואין זה דאס איז נישט כי אם נאר לפי היות השם יתברך רחוק מכליותיו, דער אייבערשטער איז ווייט פון זיינע געדאנקען וואס קומען פון די נירן, ער טראכט נישט אזויפיל פונעם אייבערשטן, על כן יבוש מן הנבראים פאר דעם שעמט ער זיך פון די באשעפענישן, ולא יבוש מן הבורא יתברך און ער שעמט זיך נישט פון דער אייבערשטער וואס ער האט זיי באשאפן. ואמרו רבותינו ז"ל כי בשעת פטירת ר' יוחנן בן זכאי ווען ער האט געהאלטן ביים גיין פון די וועלט, אמרו לו תלמידיו רבינו ברכנו בענטש אונז רבי, אמר להם יהי רצון ס'זאל זיין דער ווילן פונעם אייבערשטן, שיהי' מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם עטס זאלטס אזוי מורא האבן פונעם אייבערשטן אזוי ווי עטס האטס מורא פון מענטשן. אמרו לו רבי עד כאן ולא יותר נישט מער ווי מ'האט מורא פון מענטשן דארף מען מורא האבן פונעם אייבערשטן אמר להם הלוואי הלוואי זאלט עטס אזוי מורא האבן פונעם אייבערשטן ווי פון מענטשן תדעו עטס זאלטס וויסן שהרי אדם עובר עבירה בסתר א מענטש טוט עבירות באהאלטענערהייט ואומר און ער זאגט לא יראני האדם א מענטש זאל מיך נישט זען און ער כאפט נישט אדער ער דערשרעקט זיך נישט פון דעם אז דער אייבערשטער זעט יא אלעס וואס ער טוט זעט מען דאך אז א מענטש האט מער מורא פון מענטשן ווי פונעם אייבערשטן. והמדריגה העליונה בזה, די העכסטע מדריגה פון בושה, שיכלם האדם על עוונותיו מלפני השם יתברך דער מענטש זאל זיך אים פארשעמען פונעם אייבערשטן צוליב דעם וואס ער האט געזינדיגט, וענין ההכלמה, וואס מיינט הכלמה, דאס איז אסאך שטערקער ווי בושה, דאס מיינט ההרגשה בבושה, דער מענטש זאל שפירן דעם בושה, והשתנה זיו פניו, זיין קאליר זיין אויסזען זאל געענדערט ווערן צוליב די גרויסע בושה וואס ער האט, כענין שנאמר כסתה כלימה פני, זעט מען אז אויפן פנים דערקענט זיך ווען א מענטש ווערט נכלם. ובכל מקום אויף יעדן פלאץ אין פסוק תראה וועסטו זען הכלימה נזכרת אחר הבושה, ווייל ס'איז א שטארקערע מין בושה. כי היא יתירה מן הבושה, אזוי ווי ס'שטייט טאקע אין יחזקאל בושו והכלמו, ס'הייבט זיך אן מיט בושה, ס'ענדיגט זיך מיט כלימה, כלימה איז נאך אסאך א שטערקערע פארשעמונג, אדער ווי ס'שטייט אין ירמי' בושתי וגם נכלמתי. ובראות החוטא, אויב א זינדיגער מענטש זעט, כי ה' יתברך מעביר על עוונו, דער אייבערשטער פארקוקט אויף זיין עבירה ביז דערווייל, ומאריך לו, ער ציט אים אויס, ואיננו נפרע ממנו, ער באצאלט אים נישט גלייך אויפן פלאץ, ולא כחטאיו עשה לו, ער באקומט נישט באשטראפט לויט זיינע עבירות ולא כעוונותיו גמל עליו, יוסיף בושה בלבבו, דארף זיך דער מענטש נאך מער אוועק שעמען, ווייל הלא החוטא למלך בשר ודם, ווען איינער זאל זיך פארזינדיגן פאר א מלך בשר ודם, ובוגד בו און ער פעלשט אין אים, והוא מכפר לו, און דער קעניג וועט אים מוחל זיין און פארצייען, יבוש ממנו, וועט ער זיך שעמען פון אים, און אזוי דארף אויך זיין אז ווען דער מענטש זעט אז דער אייבערשטער באשטראפט אים נישט, דארף ער זיך זייער שעמען פונעם אייבערשטן, וכן כתוב ווי אזוי שטייט א פסוק אין יחזקאל, למען תזכרי ובושת, ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך, בכפרי לך לכל אשר עשית, ווען דער אייבערשטער פארצייעט אלעס וואס א מענטש האט געטון, איז ממש, מען איז אזוי פארשעמט אז מען קען זיך נישט עפענען דאס מויל פאר בושה. ואמרו רבותינו ז"ל העושה דבר ומתבייש ממנו ווען איינער האט געטון אן עבירה און ער שעמט זיך דערמיט מוחלין לו על כל עוונותיו וכן מצינו בשאול שאמר שאול המלך האט געזאגט ולא ענני עוד דער אייבערשטער האט מיר מער נישט געענטפערט גם ביד הנביאים גם בחלומות ולא הזכיר אורים ותומים מען האט נישט גערעדט פון די אורים ותומים כי נתבייש להזכירם מען האט זיך געשעמט צו דערמאנען די אורים ותומים פון די כהנים מפני שהרג אנשי נוב עיר הכהנים ווייל ער האט אויסגעהארגעט די מענטשן פון די שטאט נוב וואס דארט האבן געוואוינט די כהנים ואמר לו שמואל ומחר אתה ובניך עמי, דרש'נען חזל עמי במחיצתי, אז מ'האט אים מוחל געווען אלע עבירות צוליב די בושה. וישיג אדם מדריגת הבושה, וויאזוי קען א מענטש דערגרייכן די מדריגה פון בושה? בהתבודד, ווען ער וועט זיך מתבודד זיין, אפזונדערן, לחשוב אריינצוטראכטן בגדולת השם אין די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, וכמה רבה רעת הממרה את פיו, און ווי גרויס איז די שלעכטס פון דער וואס טוט ווידערשפעניגן דעם אייבערשטנ'ס באפעל, ובזכרו תמיד און ווען דער מענטש וועט שטענדיג געדענקען כי ה' רואה מעשיו אז דער אייבערשטער זעט אלעס וואס ער טוט, ובוחן כליותיו דער אייבערשטער איז מבחין אלע זיינע מחשבות, וצופה מחשבותיו דער אייבערשטער זעט אלע זיינע קלערונגען, דעמאלטס קומט מען צו צו די ריכטיגע מידה פון בושה.